דאך א התוועדות וואס איז פארבונדן מיט שבת מברכים חודש אלול, וכמדובר כמה פעמים אז אף על פי וואס אלע שבת מברכים האבן א צד השווה שביניהם, ווי פארשטאנדיג אויכעט פון די פארשידענע בקשות און דעם נוסח וואס מען זאגט פאר דעם הכרזת החודש ולאחרי זה, וואס דאס איז שווה בכל שבת מברכין, איז אויך דא פונקט אזוי ווי ס'איז דער ראש, ווי מ'איז מכריז דעם חודש מיטן טאג זיינע, איז דאך דאס בשינוי מחודש לחודש, אזוי איז אויך אין דעם שבת מברכין נאך נוסף אויפן צד השווה, אויכעט דא א שינוי וחידוש מחודש לחודש. ואדרבה, דאס איז ניט אז ס'איז אויכעט דא, נאר דאס איז דער עיקר, וואס דערפאר ווערט זיך דאס אנגערופן בשם חודש, בפשטות, דערפאר וואס ס'ווערט נתחדש א נייער ענין, ניט נאר ס'חזר'ט זיך איבער חודש חזרת הישנות, די פון די פריערדיגע נאר סווערט אנגערופן חודש דערפאר וואס פונקט אזוי ווי די לבנה איז מתחדשת אזוי איז אויך כל הענינים פון חודש זה ווערן נתחדש און ס'איז דאך אי אפשר למדרש בלא חידוש בפרט נאך אז סדארף נאך זיין דער חידוש לויט דעם ציווי פון מעלין בקודש אויף הוספה און אן עליה. לגבי כל החדשים שלפני זה, איז דאך פארשטאנדיג נאך א נקודה, אז נוסף אויף דעם חידוש, לגבי שאר החדשים איז אויך דא אן עליה אין די עניינים וואס זענען אין צד השווה מחודש לחודש, ווי גערעדט פריער איז אויף זיי אויכעט חל דער ציווי, וואס איז א ציווי כללי על כל ענייני תורה ומצוותיה, אז אין זיי איז דא אן עליה. נוסף על כל זה האט ער זיך אלול א תפקיד מיוחד וואס ער איז די הכנה צו שנה הבאה, ניט נאר ווי שאר חדשים אז ס'איז דא א סדר אין חדשים, נאר דאס איז א ענין וואס איז פארבונדן מיט א גאנצן יאר, און א נייער יאר איז דאס נוסף על כל האמור לעיל האט זיך די חודש אלול, ובמילא אויכעט דער שבת מברכין חודש אלול, א ענין מיוחד וואס ער איז כולל אין זיך כל חדשי השנה וכל ימי השנה, ווי זיי זיינען חלקים פון די שנה הבא וואס זי קומט זיך אין א הוספה און אן עליה לגבי שנה שלפני זה כולל אויכעט די חודש אלול שבה, ווי ער זאגט אין אגרת הקודש אז בכל ראש השנה איז יורד אן אור עליון וואס איז נאך קיינמאל נישט געווען במשך כל סדר ההשתלשלות אזא מין אור עליון. מן הקל אנהייבנדיג פון א דבר המובן ופשוט אז וויבאלד אז מען זאגט אז חודש אלול איז א הכנה צו א שנה הבאה, וואס פארוואס הייבט זיך דעמאלט אן א שנה ראש השנה דערפאר וואס דעמאלט איז נברא העולם, איז דערפון דאך אויכעט פארשטאנדיג. אז דאס איז פארבונדן מיט בריאת העולם און מיט קיום העולם, איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג לכל לראש אז וויבאלד אז בריאת העולם איז פארבונדן מיט בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראים ראשית, און דערנאך איז העולם עומד און העולם קיים. איז דאס על שלשה דברים ועל שלשה עמודים, איז דערפאר איז אויכעט אין אלול לכל לראש אט א די עניינים, וואס דאס איז דאך אויכעט ווי ס'איז געבראכט אין ספרים און גערעדט כמה פעמים בארוכה, אז אלול האט אין זיך ראשי תיבות פון כמה עניינים, ולכל לראש די ראשי תיבות פון ג' קווין, שעליהם העולם עומד, וואס דאס איז תורה עבודה וגמילות חסדים, וואס דאס איז אויכעט די ראשי תיבות פון גמילות חסדים וואס מען זאגט אז אלול איז א ראשי תיבות איש לרעהו ומתנות לאביונים, אלול איז אויך א ראשי תיבות פון אני לדודי ודודי לי, אדער ומל הוי' אלוקיך את לבבך ואת לבב. וואס דאס איז פארבונדן מיטן ענין העבודה והתפילה, און אלול איז פארבונדן אין ראשי תיבות פון אנה לידו ושמתי לך, אנה לידו ושמתי לך, וואס דאס איז דברי תורה קולטין, דער ענין פון תורה כמבואר בספרים, אזוי ווי ס'דארף דאך זיין דער עולם על מילואו נברא. און דערנאך איז געווען א דבר בין וואס איז געווארן דערפאר אנהייבנדיג א דבר בלתי רצוי, וואס די התחלה בזה איז געווען פארבונדן מיט מיעוט הלבנה, וואס דערפאר איז דערנאך געווארן דער ענין החדשה, איז דאך אויכעט פארבונדן דאס מיטן ענין התשובה, וואס דאס איז דאך איינע פון די ביידע, אדער אני לדודי ודודי לי, אדער את לבבך ואת לבב. ווי גערעדט אמאל בארוכה די ביידע סברות וואס קען זיין אין דעם, און פארבונדן אויך מיט עולם על מילואו נברא, וואס דאס וועט דאך זיין דער אלה תולדות פרץ, וואס שטייט מער ניט ווי צוויי מאל תולדות מלא, אלה תולדות השמים והארץ בהבראם נאך קודם החטא, און דערנאך איז דא דער אלה תולדות פרץ וואס דאס איז מען מסיים מיט דוד'ן מלכא משיחא, וואס דאס איז דער קשר מיוחד מיט מוצאי שבת קודש, וואס דעמאלט איז נאך מער מילוי ווי ס'איז געווען בתחילת הבריאה, וויבאלד אז מען זאגט אז דאס איז א ירידה צורך עליה, דארף דאך זיין די עליה אין א העכערן ארט ממקום שירד, וואס דאס איז דער ראשי תיבות ווי ער ברענגט אין פרי עץ חיים, ווי ס'איז אויכעט גערעדט כמה פעמים בארוכה פון אשירה להוויה ויאמרו לאמר וואס דאס איז אויכעט א ראשי תיבות אלול און די הקדמה בזה איז אז ישיר שר לא נאמר נאר ישיר לעתיד לבוא וואס דאס איז דער ענין פון גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו וואס משה איז דאך גואל ראשון הוא גואל אחרון און ווי מען זאגט דאך אויכעט כימי צאתך מארץ מצרים וואס דעמאלט איז געווען די שירת אז ישיר בפשטות איז אראנו נפלאות לעתיד לבוא די שירה העשירית אז כן תהיה לנו דורך די עבודה אין די ג' קווין צוזאמען ובהקדמה די עבודת התשובה וואס דורך דערויף ווערן אלע מעשים מעשים טובים אלע ג' קווים דא ווערט אין די ג' דברים און ג' עמודים, ניט סתם דברים ועמודים נאר טובים, על ידי פעולה על ידי עבודת התשובה, וואס דאס ווערט דער תולדות מלא נאך מערער ווי דער תולדות השמים והארץ בהבראם דורך מעשינו ועבודתינו במשך זמן הגלות וואס דער עיקר העבודה איז דאך אין ובקשתם משם, די עבודת התשובה, דאס איז דאך דער עיקר עבודה פון דרא דמלכותא דמשיחא, און פון משיח'ן אליין וואס עתיד לאתבא צדיקייא בתיובתא עמך כולם צדיקים, זאל דאס זיין בפועל און מ'זען בעיני בשר ובעגלא דידן למטה מעשרה טפחים, אז מיר זעען ווי אזוי דער עולם קיים און דער עולם עומד און דער עולם קיים און ווערט על מילואו בביאת מלכא משיחא יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו במהרה בימינו ממש.